מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה דף לג עמוד ב'. לאמיר אנהייבן די משנה. סדר תקיעות. מיר גייען בלאזן ראש השנה. מיר גייען בלאזן מיטן שופר. לאמיר דא פארשטיין ווי אזוי בלאזט מען. זאגט די משנה אזוי. די ערשטע זאך זאלסטו וויסן שלש. מען בלאזט דריי מאל. מלכיות, זכרונות און שופרות. ווי אזוי מוזן אויסגעזען די טענער? של שלוש שלוש, דריי טענער יעדע. כ'האב א תקיעה, א תריעה מיט א תקיעה. דאס געשעהט ביי מלכיות, דאס געשעהט ביי זכרונות, און דאס געשעהט ביי שופרות. זאגט מיר די משנה, שיעור תקיעה, ווי לאנג דויערט צו מאכן א תקיעה? ווי לאנג איז מיין בלאזן? זאגט די משנה, כשלוש תריעות, דריי מאל אזוי לאנג ווי לאנג ס'דויערט צו מאכן א תריעה. אקעי, איז ווי לאנג דויערט צו מאכן א תריעה? שיעור תריעה כשלש יבבות. זאגט רש"י, וואס מיינט שלש יבבות? דריי טענער. א תריעה איז טא טא טא, איז מיין תקיעה איז דריי מאל אזוי לאנג. אזוי האט די משנה פארשטאנען ביז אהער. זאגט תוספות, ניין, שלש יבבות מיינט נישט צו זאגן אז יעדעס איז געמאכט געווארן פון דריי טענער, נאר יעדע פון די דריי האט אויך דריי אין זיך, דאס הייסט איך האב בעצם ניין טענער, און איך האב מיין תקיעה, מיין תקיעה איז דריי מאל אזוי לאנג. זאגט מיר די משנה נאך א הלכה, תקע בראשונה ומשך בשניה כשניים, וואס איז דער מענטש? א שטיקל אויבער-חכם, ער מאכט אזא חשבון, איך גיי דא בלאזן א תקיעה פאר מלכיות, אנהייבן א מלכיות, שפעטער קומט א תריעה, שפעטער כדי צו ענדיגן מלכיות מאך איך א תקיעה, יעצט אנהייבן נאכמאל זכרונות, הייב איך דאך אויך נאכמאל מיט א תקיעה. לאמיר מאכן אזוי, די סוף תקיעה פון מלכיות וועל איך מאכן לענגער, כדי איך זאל עס קענען צוטיילן. א חלק גייט זיין די סוף פון מלכיות, און א חלק גייט זיין די אנהייב פון זכרונות. לאמיר צוטיילן מיין תקיעה. אויף דעם זאגט מיר די משנה ניין, אין בידו אלא אחת, זאלסטו וויסן דאס גייט נישט, דו קענסט נישט צוטיילען דיין תקיעה, וואס דו האסט איז דיין מלכיות, אז דו הייבסט אן זכרונות, עסטו גיין נאכמאל בלאזן א תקיעה, אבער צו צוטיילן די פריערדיגע תקיעה און זאגן אה דאס זאל זיין סיי פאר מלכיות און סיי פאר זכרונות דאס גייט נישט. די מפרשים זענען מסביר וואס מיינט תקע בראשונה. וועם אינטערעסירט דאס? די ווארט איז דא אז ער האט גענומען זיין תקיעה פון סוף מלכיות און האט עס געמאכט א לאנגע תקיעה. וואס גייט מיך אן אז ער האט געמאכט אין אנהייב אויך געמאכט א תקיעה. שקויעך. ער האט געטון אסאך אנדערע זאכן היינט. נאר וואס איך וויל ארויסברענגען איין זאך איז אזוי. די תקיעה וואס איך האב אנגעהויבן ביי מלכיות, דאס ווייזט מיר בעצם ווי לאנג איז מיין תקיעות. איז יעצט ווען איך קען מאכן מיין צווייטע תקיעה אסאך לענגער, וואלט איך געהאט א צד צו זאגן אה, דער מענטש ווייסט דאך קלאר אז איך מאך א שפעציעל לאנגע תקיעה, איך מאך עס אסאך לענגער ווי די תקיעה וואס איך האב פריער געמאכט, כדי צו ווייזן דאס וויל איך ברענגן אויף צוויי, א חלק זאל זיין פון מלכיות, און א חלק זאל זיין פון זכרונות. נאך אלץ זאגט מיר די משנה ניין, ס'גייט נישט, אין בידו אלא אחת. נאך א הלכה, מי שבירך ואחר כך נתמנה לו שופר, א מענטש הייבט אן שמונה עשרה און ער האט נישט קיין שופר, און ער גייט אדורך מלכיות, זכרונות, שופרות, ואחר כך נתמנה לו שופר, וואלט ער געהאט א צד צו זאגן, אקעי, דו האסט יעצט א שופר, די מצוה צו גיין בלאזן דריי מאל, פאר מלכיות, זכרונות און שופרות, הייב נאכמאל אן שמונה עשרה, לאמיר נאכמאל איבערדאווענען, יעצט האסטו א שופר. אויף דעם זאגט מיר די משנה ניין, תוקע און מריע ותוקע שלש פעמים, וואס דו דארפסט טון איז נעם דיין שופר, בלאז דריי מאל די גאנצע סעט, תקיעה, תרועה, תקיעה, איינמאל פאר מלכיות, נאכמאל פאר זכרונות, נאכמאל פאר שופרות, און מיט דעם האסטו יוצא געווען. נאך א הלכה זאגט מיר די משנה, כשם ששליח ציבור חייב, כך כל יחיד ויחיד חייב. זאגט תנא קמא, אזוי ווי דער שליח ציבור וואס שטייט פארן עמוד, ער איז מוציא דעם גאנצן עולם, אוודאי מוז ער קלאר ארויסזאגן די ווערטער, ער מוז דאך מוציא זיין דעם ציבור. זאגט תנא קמא, זאלסטו וויסן אזוי, רבי איד אז דו קענסט ליינען, דו האסט א מחזור, גיי זיך נישט מוציא זיין פון יענעם, זאלסטו אליינס זאגן די ווערטער. רבן גמליאל אומר ניין שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן ניין צו דו קענסט יא ליינען צו דו קענסט נישט ליינען איז נישט אינטערעסאנט אז דו ווילסט דער שליח ציבור קען דיך מוציא זיין זאגט די גמרא והתניא איך וועל דיר פרעגען א שאלה אויפן ערשטען דין שיעור תקיעה כתרועה די ברייתא זאגט אונז אנדערש ווי די משנה די משנה האט אונז געזאגט ווי לאנג דויערט צו מאכען א תקיעה דאס איז דריי מאל אזוי לאנג ווי א תרועה

אונזער תנא האלט אויך אזוי ווי די ברייתא, די תקיעה מוז נישט זיין לענגער ווי די תרועה, און נישט דריי מאל אזוי לאנג, דו האסט עס פאלש פארשטאנען, ס'איז די זעלבע זאך, די תקיעה איז אזוי לאנג ווי די תרועה דויערט צו גיין מאכן, א תרועה מיט די תקיעה, די לענג איז די זעלבע זאך. איי די משנה זאגט מיר דאך יא עפעס, די משנה זאגט מיר דאך יא עפעס דריי מאל אזוי לאנג. זאגט ער ניין דו האסט פאלש פארשטאנען, וואס די משנה מיינט צו זאגן איז אז די אלע תקיעות צוזאמען, די תקיעה פון אנהייב פון מלכיות, די תקיעה פון אנהייב פון זכרונות, די תקיעה פון אנהייב שופרות, די אלע דריי זענען דריי מאל אזוי לאנג ווי לאנג ס'דויערט צו מאכן א תרועה, אבער נישט צו זאגן אז יעדע איינס איז דריי מאל אזוי לאנג, ניין ניין ניין ער איז מסכים, יעדע תקיעה איז פונקט די זעלבע לענג ווי לאנג ס'דויערט צו מאכן א תריעה. און תנא ברא די תנא פון די ברייתא, ער רעדט נישט פון דעם, ער זאגט די זעלבע זאך, און ער זאגט פשוט קא חשיב חד בבא ותו לא, ער זאגט דיר פשוט זאלסטו וויסן, די תקיעה מיטן תרועה זיי האבן די זעלבע לענג, איז בעצם נישט דא דא קיין מחלוקת, סיי די משנה סיי די ברייתא ביידע האלטן, די לענג פון די תקיעה איז אזוי לאנג ווי א תרועה. וועסטו פרעגן די משנה וואס דו רעדסט מיט אזא אינטערעסאנטע לשון, אלע צוזאמען די דריי תקיעות צוזאמען זענען אזוי לאנג דריי מאל א תרועה? נאר וואס וואס די משנה וויל ארויסברענגען איז א שפעציעלע פוינט, די משנה וויל דיר זאגן זאלסטו וויסן אז מען בלאזט שופר מוזטו בלאזן דריי מאל, דו מוזט בלאזן סיי פאר מלכיות, סיי פאר זכרונות און סיי פאר שופרות, און פאר דעם לייג איך זיי צוזאמען, די אלע תקיעות זיי זענען געבונדן, גיי מיר נישט זאגן אז איינמאל איז גענוג צו בלאזן, גיי מיר נישט זאגן אז נאר מלכיות און זכרונות, שופרות מוז איך נישט, ניין ניין ניין, זאלסטו וויסן ס'גייט נישט אזוי, יעדע איינע ווען איך גיי בלאזן כדי יוצא צו זיין מדאורייתא די מצוה, מוז איך האבן א תקיעה, א תרועה מיט א תקיעה, דאס איז פאר מלכיות, דאס גייט פאר זכרונות, און דאס גייט פאר שופרות. און יעצט וואס איך האב דיר געזאגט ווי לאנג די תקיעה דוירט, איז דאס סיי די תקיעה פון אנהייב, און סיי פאר די תקיעה פון סוף, די האבן די זעלבע לענג, אזוי לאנג ווי לאנג ס'דוירט צו מאכן א תרועה. זאגט די גמרא ווייטער, שיעור תרועה כג' יבבות, פרעגט די גמרא איין מינוט, והא תניא, די זעלבע ברייתא וואס איך האב דיר יעצט געברענגט, וואס דו האסט מיר דערווייל פארענטפערט אז ס'שטימט זייער גוט די ברייתא מיט די משנה איז אלעס איינס, אבער לאמיר ווייטער קוקן די ברייתא דארטן, די ברייתא זאגט אונז, שיעור תרועה כשלשה שברים, ביי אונז איז געשטאנען אז די שיעור פון א תריה איז כשלשה יבבות, דו זאגסט מיר כשברים, שברים איז א לענגערע טאון, סאו לכאו' דא האב איך ווייטער א סתירה, אין די משנה זאגסטו מיר קליינע טענע, טו טו טו, און דא שברים איז לענגערע טענע, איז לכאו' שטימט דאך ווייטער נישט די ברייתא מיט די משנה. אמר אביי, אויף דעם זאגט אביי, בהא ודאי פליגי, דא האב איך שוין נישט קיין תירוץ, דא מוז זיין די צוויי קריגן זיך צוזאמען. אויף וואס קריגן מיר זיך? זאגט ער אזוי, דכתיב אין פסוק שטייט יום תרועה יהיה לכם, די תורה זאגט אונז,

יעצט וכתיב און ס'שטייט באימיה דסיסרא, סיסרא וואס האט געמאכט מלחמה איז געווען דער גענעראל וואס מ'האט אים געהארגעט, און די מאמע פון סיסרא שטייט אין פסוק בעד החלון נשקפה, זי קוקט ארויס פון די פענסטער און זי זוכט וואו איז איר זון, די סאלדאטן קומען צוריק זיי האבן פארלוירן די מלחמה, אבער וואו איז איר זון? וואו איז דער גענעראל סיסרא? און שפעטער שטייט ווייטער ותיבב אם סיסרא. יעצט די שאלה וואס מיינט די ווארט די זעלבע ווארט נאכמאל יא? אזוי ווי די תרגום האט פריער געטייטשט האט מען נאכמאל די זעלבע ווארט ותיבב די שאלה וואס מיינט עס יעצט וואס האט די מאמע פון סיסרא דא געטון איז מר סבר גנוחי גנח די ברייתא געהאלטן וואס איז דא געשען איז זי געגעבן א טיפע קרעכץ א טיפע וויין ווי רשי זאגט כאדם הגונח מליבו כדרך החולים שמאריכין בגנוחיהן אזא לאנגע קרעכץ דאס הייסט, אזא וויין וואס זי האט ארויסגעגעבן, איז פאר דעם ווען דו פרעגסט מיר וואס איז די תרועה, ס'איז א וויין, ס'איז א לענגליכע וויין, אזוי האט די ברייתא געהאלטן. מה שאין כן ומר סבר אונזערע משנה האט געהאלטן ילולי יליל, ווי רשי זאגט, כאדם הבוכה ומקונן קולות קצרים סמוכים זה לזה, איז פאר דעם זאגט אביי, דא קען איך דיר שוין נישט ענטפערן, זאלסטו וויסן ס'איז טאקע א מחלוקת, וואס מיינט א תרועה איך ווייס איך ווייס אז ס'מיינט יבבה, די שאלה איך קען עס אויסטייטשן אויף צוויי וועגן, איך קען אויסטייטשן יבבה א לענגליכע טאון, האב איך דרײַ פון זיי, און דאס איז טאקע וואס די ברייתא זאגט מיר, אדער ניין וואס די משנה זאגט מיר, ס'איז א קערצערע טאון, אזוי ווי א מענטש וואס וויינט, אזוי טא טא טא, דרײַ פארשידענע קליינע קליינע קליינע נויזעס. איז פאר דעם דאס די מחלוקת דא טאקע צווישן די משנה מיט די ברייתא, און זאגט אביי, דא קען איך דיר שוין נישט געבן קיין תירוץ, עס איז טאקע א מחלוקת. זאגט די גמרא תנו רבנן, מנין שבשופר. פיין, דו האסט מיר יעצט מסביר געווען וואס א תקיעה זעט אויס, ווי א תרועה זעט אויס, א מחלוקת אין די תרועה, פיין, זייער פיין. אבער למעשה ווער זאגט בכלל מיט א שופר? אפשר קען איך נעמען א טראמפייט און איך גיי בלאזן מיט א טראמפייט און דאס איז מיין שופר בלאזן. אויף דעם זאגט די גמרא ניין, תלמוד לומר אין פסוק שטייט והעברת שופר תרועה, די פסוק זאגט מיר זייער קלאר והעברת שופר תרועה, אויף דעם פרעגט די גמרא אין לי אלא ביובל, פיין, אבער קוק אן דעם פסוק, די פסוק רעדט נישט פון ראש השנה, די פסוק רעדט פון יובל, אויפן פופציגסטן יאר, אויף יום כיפור, והעברת שופר תרועה, דעמאלס דארף איך ברענגען א שופר, אבער ווער זאגט אז ראש השנה דארף איך האבן א שופר? בראש השנה מנין תלמוד לומר בחודש השביעי, זאגט מיר די פסוק בחודש השביעי, שאין תלמוד לומר בחודש השביעי, לכאורה די ווערטער פעלן נישט אויס דא, פארוואס מוז די תורה זאגן בחודש השביעי, קוק ווייטער אויפן פסוק זעסטו זייער קלאר דארטן, בעשור לחודש ביום הכיפורים, יעדער איינער ווייסט ווען יום כיפור איז, די תורה חזר'ט עס איבער א פאר מאל אין תורה, איז וואס דארפסטו מיר קומען שרייבן די ווערטער בחודש השביעי, ומה תלמוד לומר בחודש השביעי. נאר וואס, שיהו כל תרועות של חודש שביעי זה כזה, נאר וואס די תורה וויל דיך עפעס אויסלערנען. יעדע זאך וואס דו טרעפסט ביי יובל, די זעלבע זאך גייט אריבער צו ראש השנה אויך. אזוי ווי ביי יובל, ווי אזוי בלאז איך והעברת שופר, זאלסטו וויסן ראש השנה די זעלבע זאך, דו מוזט עס מאכן מיט א שופר. ווי ווייס איך? ווייל די תורה זאגט מיר איבריגע ווארט בחודש השביעי.

שפעטער האב איך אבער אויך די מנין שפשוטה לאחריה, מיר ווייסן דאך ס'א תקיעה תרועה תקיעה און שפעטער צום סוף נאכאמאל, ווי ווייס איך מנין שפשוטה לאחריה? אויף דעם זאלסטו וויסן תלמוד לומר תעבירו שופר, קוק אין פסוק עסטו זען נאכאמאל תעבירו, אויב איז אזוי וויבאלד די תורה זאגט מיר והעברת און שופר תרועה אינמיטן און ווייטער והעברת צום סוף, פארשטיי איך ס'מוז זיין א תקיעה, א תרועה מיט א תקיעה צום סוף. פרעגט גמרא נאכמאל די זעלבע קשיא, ואין לי אלא ביובל, ווארט די פסוק רעדט זיך דאך פון יובל, מען רעדט דאך נישט פון ראש השנה, איז ווער זאגט ראש השנה דארף איך אויך מאכן דעם סדר, זאגט גמרא בראש השנה מנין, זאגט גמרא תלמוד לומר בחודש השביעי, אויף דעם ענטפערט ער נאכמאל די זעלבן תירוץ, אין פסוק שטייט בחודש השביעי, איך ווייס דאך לגבי יום כיפור אז ס'איז חודש השביעי, שאין תלמוד לומר בחודש השביעי, ומה תלמוד לומר בחודש השביעי, פארוואס למעשה שטייט יא בחודש השביעי, שיהו כל תרועות החודש השביעי זה כזה, וויל מיר די תורה אויסלערנען זאלסטו וויסן, זיי האבן די זעלבע דינים, אזוי ווי יובל דארפסטו מאכן א תקיעה, א תרועה מיט א תקיעה, די זעלבע זאך גייט אריבער צו ראש השנה אויך, וואס דאס איז בחודש השביעי, א תקיעה, א תרועה, א תקיעה. ווייס איך יעצט בעצם צוויי זאכן, איך ווייס אז איך מוז נוצן א שופר, מיט דעם אינסטרומענט מיט דעם דארף איך בלאזן, און איך ווייס אויך אז עס מוז זיין א תקיעה, א תרועה מיט א תקיעה. פיין. פרעגט די גמרא, מנין לשלוש של שלוש שלוש? דו האסט מיר דאך פריער געזאגט אז איך מוז בלאזן דריי קולות ביי מלכיות, דריי קולות ביי זכרונות, און דריי מאל ביי שופרות. ווי ווייסטו דאס? ווי ווייס איך אז איך דארף עס איבער'חזר'ן דריי מאל? אויף דעם זאגט גמרא תלמוד לומר והעברת שופר תרועה, איך האב דריי פסוקים, איין פסוק שטייט והעברת שופר תרועה, איך האב נאך א פסוק שבתון זכרון תרועה, איך האב נאך א פסוק יום תרועה יהיה לכם, איז די תורה זאגט מיר עס איבער דריי מאל, והעברת שופר תרועה, זכרון תרועה, יום תרועה, זאגט מיר די תורה איבער דריי מאל די זעלבע זאך, פארוואס? זאלסטו וויסן, איינס פאר מלכיות, איינס פאר זכרונות, און איינס פאר שופרות. פרעגט די גמרא איין מינוט, ומנין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה? קוק אן די פסוקים, ער רעדט פון צוויי ענינים, די ערשטע פסוק והעברת שופר תרועה רעדט פון יום כיפור אויף יובל, די פסוק זכרון תרועה רעדט זיך בראש השנה, די פסוק פון יום תרועה רעדט מען אויך פון ראש השנה, און ווי ווייס איך קען דאס מישן צוזאמען? ווער זאגט? אפשר ראש השנה בלאז איך צוויי מאל, יום כיפור איין מאל, ווער זאגט כ'קען זיי אלעס אויסמישן צוזאמען און זאגן אה, דאס איז אלעס איינס, און איך בלאז ראש השנה דריי מאל, איך גיי בלאזן אויף יובל דריי מאל. אויף דעם זאגט די גמרא תלמוד לומר שביעי, די פסוק זאגט מיר שביעי שביעי, סיי אין פסוק ביי ראש השנה שטייט שביעי, סיי אין פסוק ביי יום כיפור שטייט ביי שטייט שביעי, איז אויב אזוי זאג איך ס'א גזירה שווה. זאג איך דיר זאלסטו וויסן תלמוד לומר שביעי שביעי לגזירה שווה הא כיצד שלש שהן תשע איז פארדעם ווי אזוי דארף איך בלאזן שלש שהן תשע איך בלאז דריי מאל איך בלאז פאר מלכיות איך בלאז פאר זכרונות און איך בלאז פאר שופרות ווי ווייס איך דאס וויבאלד די תורה זאגט מיר דריי מאל איך דארף בלאזן אין הכי נמי מען רעדט פון פארשידענע עניינים צוויי פסוקים רעדט פון ראש השנה איינס פון יום כיפור

איז פרעגט די גמרא איין מינוט, אונז האבן געלערנט דריי פארשידענע זאכן יעצט, אונז האבן ערשט געלערנט מען דארף האבן א שופר, אונז האבן ערשט געלערנט אז מען דארף בלאזן א תקיעה תרועה תקיעה, און שפעטער האבן מיר געלערנט נאכאמאל אז מען דארף עס איבער'חזר'ן דריי מאל. פרעג איך דיר אזוי, פרעגט די גמרא האי תנא מעיקרא מייתי לה בהיקישא, אין אנהייב די ערשטע דרשה איז געווען מהיקישא, וואס מיינט עס צו זאגן, אין אנהייב ווען מען האט געזאגט אז מען דארף בלאזן מיט א שופר, אין אנהייב ווען מען האט געזאגט מען דארף מאכן א תקיעה תרועה תקיעה, האט מען געזאגט פון ווי ווייס איך דאס? א פסוק פון יובל. איי מען רעדט דאך פון יובל? ניין ניין ניין איך האב א היקש, תלמוד לומר בחודש השביעי. פיין, לערן איך פון ראש השנה, לערן איך פון יום כיפור אריבער צו ראש השנה. אבער והשתא יעצט, מייתי לה בגזירה שוה. יעצט ביסטו דאך געקומען און האסט עס געלערנט פון א גזירה שוה. דו האסט מיר געזאגט איך האב דריי פארשידענע פסוקים און אזוי לייג איך זיי אלע צוזאמען. פארוואס טוישסטו דעם לימוד? פריער האסטו געהאט בחודש השביעי פשוט א היקש, יעצט זאגסטו א גזירה שוה. זאגט די גמרא הכי קאמר אי לאו גזירה שווה הוה מייתינא לה בהיקישא, ווען נישט אז איך האב די גזירה שווה וואס דאס קומט מיר האלט פון משה רבינו פון סיני, וואלט איך געדארפט נוצן דעם היקש פריער וואס דאס קען יעדער מענטש אליינס מאכן, אבער השתא דאתיא גזירה שווה, היקישא לא צריך. ביסטו גערעכט. בעצם כ'האב צוויי פלעצער וואס איך קען עס לערנען פון. איך קען עס לערנען פונעם היקש, אדער איך קען עס לערנען דא פון די גזירה שווה. נאר די היקש איז א זאך בעצם וואס איך קען מאכן פון זיך אליינס, א גזירה שוה איז א שטערקערע זאך, איז פארדעם אז איך האב די גזירה שוה ביסטו גערעכט בעצם קען איך אפלאזן דעם היקש, אבער ווי רש"י האט פארשטאנען, בעצם אז דו ווילסט קען איך עס טאקע לערנען פונעם היקש, אדער אז דו ווילסט קען איך עס לערנען פונעם גזירה שוה, נאר ווייל די גזירה שוה איז שטערקער, איז יעצט אז איך האב א גזירה שוה, ענדערש זאל איך נוצן די גזירה שוה און איך וועל אפלאזן דעם היקש.